זאגט די הייליגע גמרא, דף כ"ד עמוד ב', צוויי שורות פון אונטן, אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, היתה טליתו חגורה לו על מתניו, א מענטש האט זיין טלית אנגעבינדן אויף זיינע לענדן, מותר לקרות קרישמע, וואס אונז האבן שוין געזען אין פארגאנגענע שיעורים אז ס'איז דא צוויי דינים, ס'איז דא א דין אז די ערווה טאר נישט זיין אויפגעדעקט, און נאכדעם איז דא א דין אז ס'דארף זיין א הפסק צווישן די הארץ צווישן די הארץ און די ערווה, און ווי רשי זאגט, איז פארדין איך פון די טלית וואס ס'איז חגורה לו על מתניו פארדין איך ביידע, און דער עולם קען אריינקוקן אין רשי לכסותו ממתניו ולמטה, ס'דעקט אים צו, ס'איז נישט נאר א הפסק, ס'דעקט אים צו, און אויף אזא סארט אופן קען מען ליינען קרישמע, תניא נמי הכי, האבן מיר אזוי געלערנט אין א ברייתא, היתה טליתו של בגד ושל עור ושל שק חגורה על מתניו, ס'איז איינגעבינדן סתם א נייט גאון הייסט נישט איינגעבינדן, ס'איז אפשר קען מען דאס אנרופן אז די ערווה איז באדעקט אבער ס'איז נישט דא די הפסק אז ס'איז חגורה, דעמאלט איז מותר לקרות קרישמע אבער לתפילה שטייט דא א נייע חידוש איז עד שיכסה את לבו דארף מען צודעקן די הארץ, ס'איז נישט גענוג אז ס'איז דא א הפסק צווישן די הארץ און די ערווה, אין אנדערע ווערטער לגבי קרישמע אפילו די אפער, לאמיר זאגן א מענטש האט נאר אן א גאטשע, א טייטע גאטשע, איז פשט איז אז ער האט די הפסק און זיין אונטערשטע חלק פונעם גוף איז אבער ער האט נישט אן קיין העמד, ער קען אזוי ליינען קרישמע, אבער ווען סקומט צו תפילה איז דא ראשונים וואס זאגן עד שיכסה את לבו מיינט טאקע ממש נאר די הארץ אז די הארץ דארף זיין באדעקט אנדערע זאגן אז כל הגוף די גאנצע גוף דארף די מענטש זיין אנגעטון ווי א מענטש און רשי זאגט צריך הוא להראות את עצמו כעומד לפני המלך אזוי ווי א מענטש וואס שטייט פאר א מלך? זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, ואמר רב הונא, שכח, א מענטש האט פארגעסן ונכנס בתפילין לבית הכסא, אונז האמיר שוין געהאט אין די פארגאנגענע שיעורים אז פאר א מענטש גייט אריין אין בית כסא דארף ער עס אויסטון, חולץ תפיליו בד' אמות, דער עולם געדענקט? די זעלבע יסוד דא, נאר וואס דען, דא האט ער פארגעסן, כ'מעג אריינברענגען די תפילין, אויב דער עולם געדענקט, כ'מעג עס האבן אינדערהאנט, אבער כ'דארף עס אויסטון, דא ונכנס בתפילין, ער זיצט מיט די תפילין אין בית כסא, איז די הלכה מניח ידו עליהן, ער ווייזט אז ער זוכט צו מאכן א הפסק צווישן אים און די תפילין, ער זוכט צו פראטעקטן די תפילין קען מען זאגן עד שיגמור, ביז ער ענדיגט ארויסגיין זיינע געברויכן, פרעגט די גמרא עד שיגמור סלקא דעתך, וואס איז דאס, ער גייט דא אפזיצן ווי לאנג ס'גליסט זיך אים, אלא כדאמר ר' נחמן בר יצחק עד שיגמור עמוד ראשון, ביז ער לאזט ארויס די ערשטע געברויך וואס ער האט, און נאכדעם דארף ער ארויסגיין, ווי אונז מיר לערנען, כ'האב עס נישט געזען קלאר אויסגעשמועסט אבער ווי אונז מיר לערנען איז ער גייט ארויס פון בית כסא, ער איז מרחיק ד' אמות, אזוי ווי אונז האמיר געהאט אין די פארגאנגענהייט, ער טוט דארט אויס די תפילין, נאכדעם גייט ער צוריק אריין מיט די תפילין אין די האנט אזוי ווי עס איז. פרעגט די גמרא ולפסוק לאלתר וליקום, וואס ווארטסטו ביז עד שיגמור עמוד ראשון, זאל ער תיכף אינמיטן ממש אנהייב זאל ער ארויסגיין, ענטפערט די גמ' משום דרבן שמעון בן גמליאל, דתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר, עמוד החוזר, אויב א מענטש שלעפט צוריק צואה וואס ער האט שוין געוואלט ארויסגעבן, איז מביא את האדם לידי הדרוקן, רש"י זאגט דאס א קרענק אין די בויך. סילון החוזר, א מענטש ציט צוריק מי רגליים וואס ער האט שוין געוואלט ארויסגעבן, איז מביא את האדם לידי ירקון דאס אן אנדערע קרענק, ממילא אלס סכנה לאזט מען אים ארויסגעבן עמוד הראשון, אבער נאכדעם דארף ער מפסיק זיין און אויסטון די תפילין. זאגט די הייליגע גמרא, איתמר צואה על בשרו. יעצט. אונז האבן געהאט פארשידענע הלכות ווען ס'קומט צו צואה. אונז האבן געהאט א הלכה אז ס'טאר נישט זיין. במלוא עיניו, יא, ער טאר נישט קענען זעהן די צואה, און די צווייטע הלכה, עס טאר נישט זיין אין זיינע ד' אמות קיין צואה. דא רעדט מען וואס צואה וואס איז מכוסה, אז עס איז מכוסה, הייסט שוין והיה מחניך קדוש, עס הייסט שוין נישט ווי עס איז אין מיינע ד' אמות, עס איז פארדעקט, און איך זעה דאך עס נישט די צואה, ווייל צואה על בשרו, עס איז דא בגדים דערויף, עס איז מכוסה בבגדיו. ווי די ראשונים רופן עס. אבער, גייט דא ווערן יעצט א נייע שאלה, למעשה איז מיין גוף נישט אינגאנצן ריין, אוודאי רעדט מען ס'איז נישט דא קיין ריח, ווען ס'איז דא ווען א ריח האב איך נייע פראבלעמען. אונז זוכן מיר צו בלייבן נאר מיט דעי סינגל פראבלעם אז די צואה איז איז אויף מיין גוף, אדער ידו מונחת בבית הכסא וואס איז די זעלבע קאנצעפט, אז איינע פון מיינע איברים האבן עפעס א פראבלעם, האבן עפעס א חסרון, ס'איז איינע פון מיינע אברים זענען אין בית הכסא, רב הונא אמר מותר לקרות קרישמע, פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא אזא הלכה, כ'האב עוואוידעד די פראבלעם פון והיה מחניך קדוש, די צואה איז באדעקט, דאס אז ס'איז דא אביסל צואה אויף מיין גוף דאס איז נישט קיין פראבלעם, מיין מויל איז פראטעקטעד, מיין מיין הילול, ווי אונז וועלמיר שוין זעהן, איז פראטעקטעד, מיינע ווערטער זענען פראטעקטעד, און איך האב נישט קיין פראבלעם, רב חסדא אמר אסור, ווייל ס'איז דא א נייע הלכה אז דיין גוף דארף זיין דארף זיין ריין. אסור לקרות קרישמע אמר רבא מאי טעמא דרב הונא דכתיב כל הנשמה תהלל יה, און ווי רש"י טייטשט הפה והחוטם בכלל ההילול, לא שאר איברים, מיין מויל, מיין מויל האט נישט קיין שום קאנעקשאן צו די צואה, מיין חוטם האט נישט קיין שום קאנעקשאן צו די צואה, ס'איז מכוסה, ס'איז גוט, ורב חסדא אמר אסור לקרות קרישמע, אז מ'טאר נישט מאי טעמא דרב חסדא, דכתיב ס'שטייט א נייע דין פון כל עצמותי תאמרנה אלע מיינע ביינער השם מי כמוך, אלע מיינע ביינער דארפן זיין ריין, ממילא אז ס'איז דא צואה על בשרו ווערט א פראבלעם. גייען מיר יעצט צו א נייע הלכה, מיר האבן שוין געלערנט ריח רע שיש לו עיקר, ריח רע מיינט געווענליכע צואה, אבער ס'איז נישט צואה ווי א הפחה וואס האט נישט גארנישט און נאר דא די שלעכטע גראך, נאר די גראך קומט פון א צואה, איז רב הונא אמר מרחיק ד' אמות וקורא קרישמע איך דארף מיך דערווייטערן ד' אמות, און איך קען ליינען קריאת שמע ורב חסדא אמר מרחיק ד' אמות ממקום שפסק הריח, איך דארף מיך דערווייטערן ד' אמות פון ווי די גראך ענדיגט זיך וקורא קריאת שמע אונז וועלמיר לערנען בדעת רב הונא אזוי, וואס הייסט מרחיק ד' אמות ווי קורא קרית שמע? ס'האט דא די צואה, יא, און איך גיי אוועק ד' אמות, אויב ס'שמעקט נאך איז עס ווייטער פראבלעמאטיש, אונז וועלמיר לערנען מרחיק ד' אמות וקורא קריאת שמע מיינט אויב כ'האב שוין נישט דארט קיין ריח, אין אנדערע ווערטער אויב האב איך יא דארט א ריח דארף איך גיין אזוי ווייט ביז איך האב שוין נישט די ריח. משא"כ רב חיסדא לערנט אז ס'איז נישט גענוג איך גיי צו א פלאץ וואו איך האב שוין נישט די ריח, נאכדעם וואס איך בין שוין אין א פלאץ וואס האט נישט קיין ריח דארף איך פון דארט גיין ד' אמות ווייטער. סאו אונזער רב הונא לערנט אז די גאנצע דין ד' אמות איז נאר פון די צואה, אבער אוודאי, אזוי לערנט די רמב"ם, אוודאי דארף איך ארויסגיין פון א פלאץ וואס האט שוין נישט קיין ריח. תניא כוותיה דר' חיסדא די גמרא גייט ברענגען א ראיה פון ר' חיסדא די גמרא גייט ברענגען א ברייתא ר' חיסדא לא יקרא אדם קרישמע זאל ער זיך צולייגן קאפ דא אביסל לא כנגד צואת אדם ולא כנגד צואת כלבים ולא כנגד צואת חזירים ולא כנגד צואת תרנגולים ולא כנגד אשפה וועט מען דא גורס זיין אזוי ווי ס'שטייט צוגעשריבן אין די זייט שריחה רע איז דא דארף מען זאגן א שטיקל יסוד נישט אלע צואות האבן די זעלבע הלכה. סתם צואת בהמה האט נישט עכט די הארבע הלכה פון פון פון פון צואה, נאר וואס דען, מען רעדט דא ווי די ברייתא רעכנט אויס זייער ספעציפיש געוויסע צואות וואס האבן א ערגערע גראך, צואות אדם וואס איז די ארגסטע שטייט אין גמרא, און צואות כלבים, צואות חזירים, צואות תרנגולים, דאס זענען זייער געפערליכע געראכן, און אשפה איז אויך פראבלעמאטיש ווייל דארט ברענג איך די צואה לכאורה. אוודאי רעדט מען נישט דא ווען ס'איז א ווען ס'איז ווען ס'איז ריח ווען ווען איך בין אין א מצב וואס איך האב דעם גראך, אזוי טייטש אזוי טייטש רש"י ואף על פי שאין ריח, כ'רעד דא א אנדערע הלכה, אונזער הלכה יעצט איז די הלכה פון והיה מחניך קדוש אז איך טאר נישט זעהן די צואה, די ברייתא גייט שוין ענדיגן, לאמיר זעהן. ואם היה מקום גבוה עשרה טפחים או נמוך עשרה טפחים אז די צואה איז אין א אנדערע רשות, יושב בצידו וקורא קרישמע שטערט מיך נישט וועגן מיין מחניך איז ריין, מיין מחניך איז קדוש, און אוואדע אזוי ווי אונז האבן געזאגט א מינוט צוריק אז מען רעדט דא אן קיין ריח, ווייל אונזער איינציגסטע פראבלעם איז אז איך בין איך זעה די צואה, ואם לאו, דא איז דאך די ברייתא מסביר מרחיק מלא עיניו. יא? מרחיק מלא עיניו, וויפיל איז די שיעור וואס איך דארף אנטלויפן פון די צואה? די שיעור פון די צואה וואס איך דארף אנטלויפן פון די צואה איז כמלוא עיניו. ס'איז דא געשטאנען פארשידענע, לאמיר עס פרובירן צוזאמנעמען, ס'איז דא געשטאנען פארשידענע יסודות, איינס איז געשטאנען לאו כל הצואות שווין, די ברייתא האט דאך אויסגערעכנט וועלכע צואות האט די דין והיה מחניך קדוש, ס'האט דאך אויסגערעכנט אז והיה מחניך קדוש האלט נישט אז איז אפילו במקום וואס כ'האב נישט קיין ריח, סא אין דעם איז דא א קולא און א חומרא, די חומרא איז אז איך דארף אנטלויפן דערפון כמלוא עיניו וואס האט נישט מיט ריח, ווילאנג אפילו כ'שמעק נישט דא גארנישט, ווילאנג איך זע עס, און די קולא איז אז אויב איז עס אין א אנדערע רשות, ס'איז עשרה טפחים העכער ווי מיר אדער עשרה טפחים נענטער מיר, און איך האב נישט דא קיין ריח, איז אפילו כ'שטיי לעבן דעם, כ'האב שוין נישט די פראבלעם פון והיה מחניך קדוש. וכן לתפילה די אלע הלכות זענען געזאגט געווארן בתפילה. זאגט יעצט די ברייתא ווייטער ריח רע שיש לו עיקר, יעצט וועל איך שוין אריינגיין אביסל מער אין דיטעילס, איז מרחיק ד' אמות ממקום הריח, דאס איז אזוי ווי רב חיסדא, סאו ביז יעצט האב איך גערעדט ווען כ'האב נישט קיין גראך, סתם מצד הצואה בפני עצמו, יעצט הייב איך אן דן זיין צואה וואס איך האב א גראך, איז דעמאלטס איז מרחיק ד' אמות, און אוודאי רעדט מען דא ממקום הריח, און אוודאי פאדערט זיך דא אויך אז ס'זאל נישט זיין די מלוא עיניו. סאו די ד' אמות וואס ס'העלפט מיר דא ממקום ריח איז למשל ווען איך גיי לאחוריו, יא? כ'רוק מיך ארויס, נישט קיין סתירה מיט וואס אונז האבן געזאגט א מינוט צוריק אז ס'דא איין דין פון כמלוא עיניו, נאכדעם איז דא א נייע דין וואס איך דארף פשוט פטור ווערן פונעם ריח. וואס די גדר? וויאזוי ווער איך פטור פונעם ריח? כ'ווער פטור ווען איך גיי ארויס ד' אמות ווייטער פונעם ריח. בתורת קריאת שמע האבן זיי געהאט א בפירוש'ע ברייתא אזוי ווי רב חסדא וואס זאגט אז די ד' אמות וואס איך גיי וואס איך רעכן איז נישט פון די צואה, נאר איך רעכן די ד' אמות פון די מקום הריח, און נאכדעם וואס איך קום שוין אן צו א פלאץ וואס האט נישט קיין גערוך, דארף איך פון דארט גיין ד' אמות, איך מיין די ברייתא איז זייער קלאר, די ברייתא רעכנט אויס ממש אלע דינים פון פון פון הלכות צואה, איינס אז אפילו ווען איך האב נישט קיין ריח איז דא א דין פון מלא עיניו, וואס איך טאר נישט זען די צואה, און ווען איך האב א ריח דארף אנקומען צו א פלאץ וואס איך ווער פטור פון די ריח און פארשטייט זיך אז איך זעה נישט די צואה, און דעמאלטס דארף איך מיך מרחיק זיין ד' אמות ממקום הריח. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רבא לית הלכתא כי הא מתניתא, אונז גיימיר נישט אננעמען די גאנצע ברייתא פאר פעיס וועליו, ס'איז דא געוויסע זאכן אין די ברייתא וואס אונז גיימיר נישט אננעמען אלא כי הא דתניא, אונז גיימיר אננעמען א אנדערע ברייתא, לא יקרא אדם קריאת שמע לא כנגד צואת האדם, דאס איז בכל מקום אין יעדן פאל, ולא כנגד צואת חזירים ולא כנגד צואת כלבים, בזמן שנתן עורות לתוכן ווי רשי זאגט, איז די סדר געווען אז מען פלעגט נוצן די צואה פון די בהמות מיט דעם האט מען אויסגעארבעט פעל, איז צואת אדם האט א דין צואה אייביג, צואות פון כלבים מיט די אלע אנדערע זאכן האט נאר א דין צואה אויב איך נוץ עס צוזאמען מיט די עורות, ס'האלט זיך אינמיטן ווייקן וואס דעמאלטס געבט עס ארויס א געפערליכע גערוך, ממילא די דין צואת בהמה נאר טאקע באופן וואס איך האלט אינמיטן די עיבוד, דא איז א אינטערעסאנטע גליון הש"ס פון רבי עקיבא אייגער וואס צייכנט צו. ער ברענגט א ילקוט דבלא יחרץ כלב לשונו וואס שכר פון דעם איז שזכו לעבד עורות מצואתן ולכתוב בהם ספר תורה ווייל די כלבים האבן נישט געבילט אין די נאכט פון יציאת מצרים איז ער זוכה געווען אז פון זייער צואה מאכט מען תפילין גייען מיר ווייטער על כל פנים די איין זאך וואס ער דינגט זיך איז אז די דין צואה איז נאר טאקע ווען ס'איז בזמן עיבוד עורות עס איז נאר געזאגט געווארן בצואת בהמה בצואת אדם איז בכלל נישט געווען די סדר צו מאכן דערפון קיין עיבוד און אוודאי עט צואת אדם זיין א פראבלעם אפילו אן קיין עיבוד. בעו מיניה מרב ששת, מ'האט רב ששת געפרעגט אין בית מדרש ריח רע שאין לו עיקר מאי, און סאו יעצט האמיר ביז יעצט האמיר אגאנצעטייט גערעדט פון צואה ממש, יעצט גיי מיר צוריק צו צו צו ריח רע שאין לו עיקר, דאס איז א הפחה ווי רשי זאגט, אונז האבן שוין אויבן געהאט הלכות לגבי הפחה, אז אויב א מענטש שטייט אינמיטן דאווענען, זאל ער מפסיק זיין און ער זאל מפיח זיין, דאס איז איין שיטה און דאן קען ער צוריק גיין און ווארטן ביז די ריח גייט אוועק, אנדערע שיטה איז געווען אז ווייל האלט ער מיטן דאווענען זאל ער אוועק גיין פון די פלאץ ווי ער דאווענט ד' אמות און אזוי נאכדעם קענען מפיח זיין, סאו דא האבן מיר אויך הלכות וואס האט א ש ס וואס איז נוגע לגבי הפחה. מהו וואס איז די דין? אמר ליה האט ער געזאגט אתא חזי קום און זע הני ציפי, ציפי מיינט ראקס, מחצלות, אמאל פלעגט מען זיצן אין בית מדרש נישט אויף קיין בענקלעך נאר אויף מחצלות אזוי ווי די אראבער זיצן זיצן נאך היינט, הני ציפי דבי רב דהני גנו והני גרסי, דא וואס. זעלבסטצייטיג איז דא אזעלכע וואס ליגן, זיי שלאפן דערויף, והני גרסי און אנדערע לערנען. און די טבע הדברים איז אז ווען א מענטש שלאפט איז מען מפיח, און מיט דעם אלעם שטערט עס נישט די תלמידי חכמים, זיי לערנען ווייטער, ממילא האסטו א ראיה אז חזל האבן נישט גע'אסר'ט ביי ריח רע שאין לו עיקר, פשוט ווייל ס'איז נישט דא קיין ברירה, אויב וועט מען גיין אסר'ן וועט מען דאך קענען פארשפארן די בית מדרש, זאגט די גמרא והני מילי בדברי תורה אזוי ווי כ'האב יעצט געזאגט, דארט האבן מיר נישט קיין טשויס, אבל בקריאת שמע זאגט רשי קען ער ארויס גיין פון בית מדרש איז לא, ודברי תורה נמי לא אמרן אלא דחבריה, דווקא ביי זיין ווען ס'איז א הפחה פון זיין חבר אבל דידיה, זיין אייגענע הפחה קען ער דאך ווארטן, און ער ווארט ביז ס'גייט דורך און ער קען ווייטער גיין לערנען, איתמר האבן געלערנט א נייע הלכה, צואה עוברת, וואס טוט זיך אז די צואה איז נישט דא קביעא וקיימא, די צואה, פשוט איינער שלעפט לאמיר זאגן א פעל, א גרף של רעי, א פעל אין וואס האט אין זיך צואה, באט ס'גייט דורך, ס'איז נישט דא אויף איין פלאץ. וואס די הלכה אביי אמר מותר לקרות קריאת שמע גיימיר שוין זען די טעם, רבא אמר אסור לקרות קריאת שמע אז. רבא אמר אסור לקרות קריאת שמע.

און טהור עומד, און דער ריינער מענטש שטייט תחת האילן, און דער ריינער מענטש שטייט אונטער די בוים, וטמא עובר, און דער טמא'נער איז דורך געגאנגען, איז טהור איז ער טהור, איז ואם עמד, אבער אויב שטעלט ער זיך אפ איז טמא ווערט ער יא טמא, וכן באבן המנוגעת, די זעלבע הלכה אז א מצורע איז מטמא באוהל, באוהל, די זעלבע הלכה איז לגבי א שטיין פון א הויז וואס האט געהאט א נגע איז אויך מטמא באוהל, זיין די זעלבע חילוק קומט אויס אזוי, ווען קען איך טמא ווערן? ווען איך שטיי אין איין אונטער איין דאך מיט א מצורע דאס איז נאר ווען דער מצורע שטייט, אבער אז דער מצורע גייט, גיי, ער פארט, ער איז א עובר, גיי איך נישט טמא ווערן, זאל איך נוצן די זעלבע הלכה דא און זאגן לגבי צואה עוברת אז איך זאל מעגן דאווענען. ורבא אמר לך גייט רבא זאגן אז די צושטעל איז נישט קיין צושטעל התם בקביעותא תליא מילתא, די גאנצע דין אז א טמא, אז א מצורע גייט מטמא זיין האט צוטון מיט זיין קביעות אז איך בין דא אויף דעם פלאץ דכתיב,

עס זיין אסור, פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך א פשוטע זאך, די מויל פון א חזיר האט אייביג צואה אין זיך, זאגט די גמרא לא צריכא אף על גב דסליק מנהרא, אפילו די חזיר איז יעצט ארויסגעקומען פון טייך האט עס נאך אלץ א דין צואה, ווי די ראשונים שטעלן צו, אז מ'גייט באלד האבן א הלכה אז א גרף של רעי, א פעל וואס איז געמאכט פאר צואה איז אפילו ווען עס איז אויסגעוואשן, ווייל דאס איז א מקום מיוחד פאר צואה, איז אסר'ט עס אלץ, ממילא איז די אף על גב דסליק מנהרא די פי פון דעם חזיר האט קוק איך אן ווי א גרף של רעי. אמר רב יהודה האט רב יהודה געזאגט ספק צואה א מענטש שטעלט זיך דאווענען און איז נישט זיכער צו דא דא צואה אדער נישט דא צואה און צו מ'זען אז ס'איז נישט דא קיין ריח. נאר מאיזה סיבה שיהיה הייבט זיך אים אן דאכטן אפשר איז דא געווען צואה איז אסור טאר נישט גיין דאווענען ווייטער פארוואס און צו מ'לערנען גלייך וועגן ספיקא דאורייתא לחומרא יעדע ספק דאורייתא דארף איך מחמיר זיין ספק מי רגליים וואס איז נאר א דרבנן. אזוי ווי אונז האבן שוין געלערנט אין פארגאנגענע שיעורים אז מי רגליים בעצם נאר א דרבנן איז מותרים. איכא דאמרי אמר רב יהודה ספק צואה בבית, אויב רעדט מען אין הויז מותרת ווייל די סדר פון א בית איז אז מ'רייניגט אויס פון צואה קען איך אננעמען אז דא איז נישטא קיין צואה, באשפע וואס די סדר איז זאל יא זיין, צואה איז אסורה, ספק מי רגליים איז אפילו באשפע נמי מותרין אפילו אין אשפה וואס דארט איז די סדר זאל זיין ווייל ס'איז נאר א ספק איז מותרין. סבר לה כי הא דרב המנונא, דער רב יהודה לערנט אזוי ווי רב המנונא, דאמר רב המנונא לא אסרה תורה אלא כנגד עמוד בלבד, די איסור דאורייתא פון מי רגליים איז נאר בשעת די קילוח, בשעת די מענטש איז משתין, וכדרבי יונתן, רב המנונא בויט זיין שיטה אויף רבי יונתן, רבי יונתן רמי כתיב ס'שטייט צוויי פסוקים שטייט ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה, דער פסוק זאגט אז אידן אין מדבר זאלן נישט ארויסגיין הכנות אין די מחנה, זאלן ארויסגיין אינדרויסן. איז פשט אז ס'גענוג מיט דעם וואס איך גיי ארויס אינדרויסן וכתיב שטייט נאך א פסוק ויתד תהיה לך וכסית את צאתך אז איך דארף צודעקן די צואה איין פסוק זאגט ס'גענוג א יציאה אז איך טוה עס אינדרויסן די צווייטע פסוק זאגט איך דארף פאקטיש צודעקן די צואה א נייע הלכה הא כיצד וויאזוי רעדט מען כאן בגדולים ווען מ'רעדט פון גדולים איז דא א דין. מדאורייתא אז איך דארף עס צודעקן, און ווילאנג איך דעק עס נישט צו, ווילאנג איך דעק עס נישט צו קען איך נישט דא דאווענען כאן בקטנים, דארט וואס שטייט ס'דארף זיין א יציאה, און מדאורייתא פאדערט זיך נישט קיין צודעקן, רעדט זיך בקטנים, אין אנדערע ווערטער, איך שיק דיך ארויס אינדרויסן פון די מחנה, ווייל בשעת די השתנה, בשעת די השתנה גיי איך נישט דא קענען זאגן קיין דברי תורה, וויל איך נישט זאלסט עס טון אינעווענדיג אין די מחנה, די אידן זאלן קענען לערנען, אבער איינמאל עס איז אינדרויסן, נישטא קיין דין מדאורייתא אז איך דארף עס צודעקן. ווייל מי רגליים איז נאר אסור מדרבנן. אלמא קטנים לא אסרה תורה אלא כנגד עמוד בלבד דא האט מען דעם גאנצן חשבון הא נפול לארעא איינמאל ס'האט שוין געלאנדעט אויף דער ערד און ס'זיצט דא סתם א פעל פון מי רגליים איז שרי איז מדאורייתא מעג איך דא זאגן א דבר שבקדושה ורבנן הוא דגזרו בהו וכי גזרו רבנן בודאן. ווען האבן די רבנן גוזר געווען איז דווקא ווען כ'האב ודאי מי רגליים אבער בספיקן אבער ווען ס'איז א ספק לא גזרו ס'איז א אינטערעסאנטע

אז אויב וועל איך צורירן די מי רגליים וועל איך נאס ווערן, איז קען איך נישט דא דאווענען, וכן אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל זמן שמטפיחין, וכן אמר עולא כל זמן שמטפיחין גניבא משמיה דרב אמר ער קריגט זיך און ער זאגט כל זמן שרשומן ניכר מער מחמיר אפילו איך ווער נישט נאס אבער ס'נאך דא א פלעק אויף די ערד גיי איך נישט דא קענען דאווענען אמר רב יוסף שרא ליה מריה לגניבא דער אייבערשטער זאל מוחל זיין פאר גניבא ווייל ער האט נאכגעזאגט א ליגנט. בשם רב השתא צואה, ווען עס קומט צו צואה וואס איז אסור מדאורייתא, אמר רב יהודה אמר רב כיון שקרמו פניה, עס האט זיך שוין אביסל פארטריקנט פון אויבן מותר, מעג איך שוין דא דאווענען מי רגלים מיבעיא? זיכער אז דאס האט נאר א קליינע רישומן ניכר, מאכט נאך נישט אסור דא צו דאווענען, אמר אביי מאי חזית דסמכת אהא סמוך אהא, דו בויסט דיינע ווערטער אויף איין גרסה אין רב'ס ווערטער, איך וועל דיר ברענגען א אנדערע מימרא פון רב, נו, אמר רבה בר רב הונא אמר רב, צואה, אפילו כחרס אסורה, אפילו ס'איז הארט ווי א חרס, אפילו ס'איז הארט ווי א חרס, קען איך נישט דא זאגן קיין דבר שבקדושה, אין אנדערע ווערטער ער דינגט זיך אויף דעם וואס מ'האט יעצט געזאגט כיון שקרמו פניה, איינמאל ס'טריקענט זיך אויס אביסל האט ער שוין נישט קיין דין צואה, פרעגט די גמרא והיכי דמי צואה כחרס, וואס מיינט אז צואה ווערט אזוי הארט ווי א חרס, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל זמן שזורקה אויב איך ווארף עס ואינה נפרכת און ס'ווערט נישט צוברעקלט הייסט עס נאך צואה, אבער אויב ווארף איך עס און ס'ווערט שוין צוברעקלט פשט איז ס'איז שוין אזוי פארטריקנט אז ס'הייסט נישט קיין צואה איך קען דא דאווענען ואיכא דאמרי כל זמן שגוללה, איך ראול עס, איך דריי עס, איך געב עס א שטויס און ס'קאלערט זיך אביסל ואינה נפרכת, רש"י זאגט אז די צווייטע שיטה דא איז א חומרא, פשט איז אז. אמאל איז דא וואס אויב גיי איך עס סתם געבן א קאלער גייט עס נאכנישט צוברעקלען, אויב גיי איך עס ווארפן וועט עס יא צוברעקלט ווערן און דעם מאן דאמר איז נישט גענוג, איך דארף קענען געבן א קליינע שטופ און די גאנצע זאך זאל צופאלן, אמר רבינא הוה קאימנא קמיה דרב יהודה מדפתי חזא צואה און דער רב יהודה מדפתי האט געזען צואה אמר האט ער געזאגט עיין קוק אריין אי קרמו פניה אי לא ווייל איינמאל ס'איז קרמו פניה קען איך שוין דא דאווענען, פשט איז די ערשטע גרסה אין רב וואס גניבה האט נאכגעזאגט. אז איינמאל ס'איז קרמו פניה קען מען שוין דא דאווענען. איכא דאמרי הכי אמר לי, אז די מעשה איז געגאנגען אנדערש, עיין אי מפלאי אפלויי, גיב א קוק אויב ס'איז שוין דא שפאלטענעס, און די שפאלטענעס גייען דורך, אין אנדערע ווערטער אז ס'טריקנט שוין זייער שטארק, די ראשונים זאגן אז דער מפלאי אפלויי איז בערך די שיעור פון גוללה ואינה נפרכת, אזוי לערנט די ראב"ד. האבן מיר צוויי גרסאות אין די מעשה לויט די צוויי שיטות פון רב. מאי הוי עלה למעשה ווייסט מען נאכנישט ווי לאנג דארף נעמען ביז צואה זאל שוין נישט האבן קיין דין צואה, מען האט געלערנט צואה כחרס, אמימר אמר אסורה מר זוטרא מותרת, האבן מיר ווייטער א מחלוקת, אמר רבא קומט רבא זאגט הלכתא די הלכה איז צואה כחרס אסורה, ווי לאנג ס'איז אפילו ס'איז הארט ווי א חרס איז אסור און ס'העלפט מיר נישט קיין קרמו פניה, און מי רגלים ווען ס'קומט צו מי רגלים איז רישומן איז ניכר אבער כל זמן שמטפיחין, דאס איז דווקא אויב איך טאטש עס עס ווערט נאס, מיתיבי איך וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא. מי רגלים כל זמן שמטפיחין אסורין, אזוי שטייט אין די רישא, דער עולם זאל האלטן קאפ דא, ווילאנג איך ווער נאך נאס פון עס צורירן, טאר איך נישט דא דאווענען נבלעו, אויב עס איז איינגעזאפט געווארן אין דער ערד, או יבשו טייטשט רש"י, דער עולם קען אריינקוקן די לעצטע רש"י על גבי אבנים בחמה, אז ווען ווערט א זאך טרוקן, אין א זאך וואס עס זאפט זיך נישט איין, שטיינער זאפטן נישט איין קיין מי רגלים, און די זון טרוקנט עס אויס איז מותרין, מאי לאו וויל די גמרא מדייק זיין אז נבלעו אז די הלכה פון איינזאפן די קרקע איז דומיא דיבשו, מה יבשו דאין רישומן ניכר אז ס'בלייבט גארנישט, אף נבלעו דאין רישומן ניכר און כ'קען מחמיר זיין אז הא רישומן ניכר ווילאנג ס'נאך דא אביסל א אנזעעניש פון מי רגליים טאר איך נישט דא דאווענען, אסור אף על גב דאין מטפיחין, אפילו איך האב שוין אנגעקומען צו א מצב וואס ס'מאכט נישט נאס, זאגט די גמרא קענסט שוין אזוי מדייק זיין, לטעמיך, אימא רישא, וואס האט געשטאנען אין די רישא? כל זמן שמטפיחין איז אסור, די גאנצע איסור נאר ווען ס'מאכט נאס, הא רישומן ניכר שרי, פשט איז אז. די רישא און די סיפא זענען זיך סותר, און איינער פון די ביידע איז נישט מדויק. אלא מהא ליכא למשמע מינה, פון דא קען איך גארנישט ארויסנעמען, לימא כתנאי, לאמיר זאגן אז די מחלוקת ביז ווען מי רגליים האט א דין מי רגליים איז די מחלוקת תנאים פון וואס האבן געלערנט אין א ברייתא, כלי שנשפכו ממנו מי רגליים. א כלי וואס איז געשטעלט אז מ'זאל דערין. משתין זיין מי רגליים איך האב עס אויסגעגאסן איז אסור לקרות קרישמע אפילו עס איז ליידיג טאר איך נאך אלץ נישט ליינען קרישמע אזוי ווי אונז האמיר שוין אויבן געזאגט אז א זאך וואס איז מיוחד פאר מי רגליים אדער פאר צואה טאר מען נישט ליינען קיין קרישמע ומי רגליים עצמן און איך האב נישט קיין כלי נאר זיי כ'האב דאך די מי רגליים אליין שנשפכו וואס איז אויסגעגאסן אויף דער ערד

הוא דאסור אז ווילאנג ס'מאכט נאס איז אסור הא רישומן ניכר סתם עס איז דא א פלעק איז מעג מען יא היינו תנא קמא ס'איז די זעלבע שיטה ס'איז נישט דא קיין שום חילוקים דא העט מען דארפן טוישן אלא נבלעו העט מען מוזן זאגן מיינט דאין רישומן ניכר ס'איז אינגאנצן איינגעזאפט ס'איז שוין גארנישט דא לא נבלעו מיינט דרישומן ניכר אין אנדערע ווערטער תנא קמא איז מחמיר אז אפילו ס'איז נאר דא א פלעק טאר מען נישט דאווענען אפילו ס'מאכט נישט נאס ואתא רבי יוסי למימר מחמיר זיין אז כל זמן שמטפיחין הוא דאסור און מיקל זיין אנטשולדיג אז נאר ווען ס'מאכט נאס דעמאלט איז עס אסור הא רישומן ניכר שרי. ממילא האט מען זייער שיין מסדר געווען די מחלוקת תנא קמא און ר' יוסי, איז די מחלוקת פון מי רגליים וואס אונז האבן פריער געהאט צו ס'דארף זיין מטפיחין אדער ניין, כל זמן שרישומן ניכר איז אסור, זאגט די גמרא לא, דכולי עלמא כל זמן שמטפיחין הוא דאסור, יעדער איינער מסכים זיין אויב מאכט עס נאס טאר איך נישט דאווענען דא הא רישומן ניכר סתם אז ס'איז דא א פלעק. מעג מען יא דא דאווענען? וואס איז די מחלוקת? איז והכא בטופח על מנת להטפיח איכא בינייהו ס'דא אמאל וואס דא איז נאס יא און איך ריר צו מיין הענט ווערט נאס און איך קען אויך גיין נאס מאכן עפעס אנדערש אזוי נאס דא אז איך קען ממש אוועקטראגן טופח על מנת להטפיח ס'איז א באקאנטע אויסדרוק אין שס קוקטס אריין רש"י תנא קמא בעי על מנת להטפיח תנא קמא לערנט אז כדי איך זאל נישט דא קענען דאווענען דארף זיין אזוי נאס איך זאל נאך קענען אוועקטראגן די נאסקייט און מאכן נאס עפעס אנדערש. רבי יוסי איז מחמיר, רבי יוסי זאגט א ניין, אז אויב ס'איז נאס און מיין האנט גייט ווערן נאס, איז שוין גענוג א פראבלעם און כ'טאר נישט דא דאווענען. אבער סתם אז ס'דא א פלעק און איך גיי נישט נאס ווערן, דעמאלטס איז יעדער איינער מסכים אז, דעמאלטס איז יעדער איינער מסכים אז מ'מעג דאווענען, גיימער ווייטער פייקער. ירד לטבול, מ'וועט עס פרובירן מאכן שנעל, ירד לטבול, א מענטש איז געשטאנען אין משנה דער עולם קען אריינקוקן אין משנה, דף כף בית עמוד בית. ירד לטבול א מענטש איז געגאנגען זיך טובל'ן, אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תנץ החמה, יעלה, ער קען כאפן א טבילה, און נאכן נאך ארויס קומען ליינען קרישמע איז פארן נץ, זאל עס טון, ואם לאו, יתכסה במים איז די משנה דיר מתיר, און ער זאגט קענסט ליינען וואסער אין די מקווה, קענסט ליינען קרישמע אין די וואסער, טשובי. לאמיר זאגן ל, פרעגט די גמרא לימא תנא סתמא כרבי אליעזר, דאמר עד הנץ חמה, די תנא רעכנט אויס זמן קרישמע ווי די נץ, דאס שטימט דאך ווי רבי אליעזר וואס רבי אליעזר האט געזאגט אין די משנה אז מען קען ליינען קרישמע משיכיר עד הנץ החמה, זאגט גמרא ניין אפילו תימא רבי יהושע זאגט אלעס עד שלש שעות נאר ודילמא כותיקין, די מענטשן דא אין די משנה זיי ווילן זיין כותיקין וואס ותיקין איז מצוה מן המובחר ביז די נץ החמה וועגן דעם געבט דיר די משנה די היתר אז דו קענסט ליינען קרישמע אין וואסער, דאמר רבי יוחנן ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה אזוי ווי וואס מיר האבן שוין געזען אויבן שטייט אין די משנה ואם לאו יתכסה במים ויקרא. אז א מענטש קען ליינען קרישמע אין מקווה ווילאנג ער איז אין וואסער פרעגט די גמרא והרי לבו רואה את הערווה אויב די וואסער איז דורכזיכטיג איז דאך לבו רואה את הערווה און לבו רואה את הערווה טאר מען נישט דאווענען און מען טאר נישט ליינען קרישמע אמר רבי אלעזר ואי תימא רבי אחא בר אבא בר אחא משום רבינו במים עכורים שנו מען רעדט דא פון אביסל פארפלעקטע וואסער אדער שמוציגע וואסער, מען רעדט נישט שמוציג אין די סענס פון א ריח רע, מען רעדט שמוציג אז ס'איז נישט דורכזיכטיג, א מקווה אזוי ווי א זומערדיגן פרייטאג די לעצטע האלבע שעה, איז דדמו כארעא סמיכתא, ס'איז אזוי ווי ס'קוקט עס אן ווי מאראסט אזוי ווי אזוי ווי אזוי ווי ערד, און דעמאלטס נישט שלא יראה לבו ערותו אז זיין ערווה ווערט נישט געזען, תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט א ברייתא מים צלולים אויב האט ער דורכזיכטיגע וואסער ישב בהן עד צווארו, זיצט ער דערין ביז זיין האלז וקורא און ער ליינט קרישמע, ויש אומרים עוכרן ברגלו, ער דארף שטויסן מיט די ערד אויף די מקווה, ווערט דאך די וואסער שמוציג, און אז ס'ווערט מים עכורים קען ער ליינען קרישמע, תנא קמא והרי לבו רואה את הערווה, וויאזוי שטימט תנא קמא וואס זאגט אז אפילו אין דורכזיכטיגע וואסער קען איך ליינען קרישמע, קסבר לבו רואה את הערווה מותר. פרעגט די גמרא והרי עקבו רואה את הערווה, און די גמרא וויל יעצט מחדש זיין אז ווייל די סדר געווענליך איז אז די פערשט פון א מענטש זעט נישט קיין ערווה, זאל א מענטש נישט מעגן ליינען קרישמע ווען זיין עקב זעט זיין ערווה, ענטפערט די גמרא קסבר עקבו רואה את הערווה מותר, ס'נישט קיין פראבלעם, זאגט די גמרא אתמר מ'האט געלערנט עקבו רואה את הערווה מותר און אזוי איז די הלכה, נוגע אויב זיין עקב, אויב זיין פערשט רירט צו די ערווה, און די ראשונים זאגן אז שוין ס'מיינט נישט דווקא די עקב נאר עני אנדערע אבר, וואס רירט צו די ערווה, און א מענטש דארף טאקע זיין זהיר אז זיין ערווה זאל נישט ליגן אויף די פיס, בשעת ער ליינט קרישמע ווייל ס'ווערט א פראבלעם, איז נוגע אביי אמר אסור, ורבא אמר מותר, רבא זאגט אז מען טאר נישט, רב זביד מתני לה להא שמעתא הכי, רב חיננא בריה דרב איקא מתני לה הכי. נוגע דברי הכל אסור, יעצט איז בכלל נישט קיין מחלוקת, יעדער איינער איז מסכים, אויב די ערווה רירט צו א צווייטע אבר בשעת קרישמע, קען מען נישט אזוי ליינען, און. תוספות לייגט צו, אז וואס איז די פראבלעם? די פראבלעם איז אז אויב די ערווה ליגט אויף אן אבר האב איך מורא די מענטש וועט וועלן רוקן זיין אבר, און עס זיין א נוגע בידו, און א מענטש איז נוגע בידו האב איך א חשש הרהור, וועגן דעם קען מען נישט ליינען קרישמע, וואס זיין מצב רואה, אויב ס'איז נאר עקספאוזט איז אביי אמר אסור רבא אמר מותר, פארוואס? ווייל לא ניתנה תורה למלאכי השרת. ס'איז דא א לימיט וויפיל א מענטש קען זיך אן עצה געבן מיט זיין ערווה, ער האט א ערווה, מיט דעם איז ער געבוירן געווארן, מיט דעם וועט ער שטארבן, ער איז נישט קיין מלאך, און אז ס'איז עקבו רואה את הערווה איז נישט אזא פראבלעם, והלכתא איז אזוי טאקע די הלכה, נוגע, אויב סיי וועלכע אבר אין גוף רירט צו צו די ערווה אסור קען מען נישט ליינען קרישמע, רואה, סתם אז ס'זעהט מותר אמר רבא גיימיר צו א נייע הלכה דארף מען צולייגן קאפ, צואה בעששית. און טאמער ווייטער לערנען אז מ'רעדט נישט דא, כ'האב נישט קיין פראבלעם פון ריח, כ'האב נאר א פראבלעם אז ס'איז כמלוא עיניו אז ער קען זעהן די צואה און ס'ליגט בעששית, ס'ליגט אין א גלאז, וואס הלכה הייסט עס ווי צוגעדעקט? טאמער הלכה מ'דארף צודעקן די צואה האב איך א לומדישע שאלה, האב איך, ליגט עס אין א גלאז הייסט עס צוגעדעקט ווייל פאקטיש איז עס צוגעדעקט, אדער הייסט עס נישט צוגעדעקט ווייל למעשה קען איך עס זעהן? איז, האט רבא געזאגט צואה בעששית מותר לקרות קרישמע כנגדה, כ'מעג יא ליינען קרישמע, אבער ערווה. ערווה בעששית, ערווה וואס ליגט צוגעדעקט אין א גלאז איז אסור לקרות קרישמע כנגדה, דא קומען די אלע הלכות אז אויב טייטס וואס איז דורכזיכטיג אדער סיי וועלכע בגד וואס איז דורכזיכטיג קען מען נישט ליינען קרישמע, קען מען נישט ליינען קיין קרישמע לעבן א פרוי און ס'איז אויך א פראבלעם פון צניעות ווייל ערווה בעששית איז א פראבלעם. זאגט די גמרא פארוואס צואה בעששית מותר לקרות קרישמע כנגדה דצואה בכיסוי תליא מילתא. די תורה זאגט וכסית את צאתך, דו דארפסט צודעקן דיין צואה. והא מיכסיא, ס'איז צוגעדעקט, ערווה בעששית אסור לקרות קרישמע כנגדה, פארוואס? לא יראה בך ערות דבר, ס'האט נישט מיט כיסוי, איך האב דא א לומדות פון כיסוי, ס'האט מיט זען. און אז איך אמר רחמנא והא קמיתחזיא און איך קען עס זען, ממילא העלפט עס נישט, אמר אביי האט אביי געזאגט צואה כל שהוא, כ'האב נאר ממש א צואה.

סאו דא שטייט א קולא און א חומרא, די קולא, די חומרא איז אז אפילו צואה כל שהוא, ס'איז אין שיעור לצואה, אפילו כ'האב נאר ממש א משהו, איז אויך א פראבלעם איך קען נישט דא ליינען קיין קרישמע, די קולא איז ברוק אז ס'הייסט כיסוי איך געב א שפייעכץ און ס'הייסט צוגעדעקט אמר רבא ברוק עבה, כדי ס'זאל הייסן האבן א דין כיסוי דארף עס זיין א פעטע שליימעדיגע שפייעכץ אבער אויב לייג איך א דינע שפייעכץ קוק איך אן די רוק מיט די צואה ווי איינס, סאו כ'האב שוין נישט קיין דין כיסוי ס'האט נישט קיין שם כיסוי. אמר רבא האט רבא געזאגט צואה בגומא, א מענטש האט צואה אין א גריב איז מניח סנדלו עליה, ער קען טרעטן דערויף, וקורא קרישמע און ליינט קרישמע, איך קוק עס אן ווי א כיסוי, בעא מר בריה דרבינא צואה דבוקה בסנדלו, אויב עס איז צוגעקלעבט צואה אויף זיין שיך, מאי, קען איך עס אויך אנקוקן ווי למעשה איז עס יא, א מענטש האט צואה אונטער זיין שיך און ס'שמעקט נישט, קען איך עס אנקוקן למעשה איז עס צוגעדעקט, אדער ניין, דו ביסט דער וואס דעקט צו, און איך בין דיך דן אויב דו קענסט ליינען קרישמע, ממילא קענסטו דיך נישט דינען אלס ביידע, סיי אלס די מענטש און סיי אלס די כיסוי. גמרא בלייבט ביי תיקו, אמר רב יהודה האט רב יהודה געזאגט א אינטערעסאנטע הלכה עכו"ם ערום, א נאקעדיגע גוי, ס'אסור לקרות קריאת שמע כנגדו, איך גיי מיר ווייטער, כאניש, מאי, אסור, מעג מען, איז אסור לקרות קריאת שמע, פרעגט די גמרא מאי איריא עכו"ם אפילו ישראל נמי, ענטפערט די גמרא ישראל פשיטא ליה דאסור אלא עכו"ם איצטריכא ליה מהו דתימא הואיל וכתיב בהו, אשר בשר חמורים בשרם, אימא כחמור בעלמא, די הלכה איז אז. אויף ערות בהמה מעג איך ליינען קרישמע, ס'האט נישט קיין שם ערוה, איך קוק עס נישט אן ווי א ערוה בכלל, ס'איז סתם גארנישט. וואלט איך געזאגט אז א גוי איז אזוי ווי א ערוה, קמשמע לן, דאינהו נמי איקרו ערוה, דכתיב שטייט וערות אביהם לא ראו, זיי האבן נישט געזען די ערוה פון זייער טאטע, מ'רעדט דארטן פון נח, און איך רוף עס אן ערוה, נח וואז א ביג צדיק, באט נח איז אויך געווען א גוי, און א גוי קען אויך זיין א צדיק, נח איש צדיק תמים, באט א גוי איז ער געווען, האט הלכה ווי א גוי. און מיט דעם אלעם רופט אן די תורה זיין ערוה ערוה, זעה איך אז אפילו ס'איז בשר חמורים איז נאך אלץ דא א דין ערוה, לא יתכסה, געשטאנען אין משנה, לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה עד שיטיל לתוכן מים, אז מען האט שלעכטע וואסער, יא, וואסער וואס איז מי המשרה פשתן, ס'האט א שלעכטע גערוך, גיסט צו וואסער, פרעגט די גמרא וכמה מיא רמי ואזיל, איך האב דא א ריזיגע פול פון שמוציגע וואסער, וויפיל זאל איך גיסן, ברענגען א טאנק, א וואסער טאנק און גיסן וואסער? אלא הכי קאמר לא יתכּסה לא במים הרעים ולא במי המשרה כּלל, פּינטל, דאָס קען איך נישט סעיוון, אָבער ווען איך רעד פֿונעם מי רגלים, וואָס איז נאָר אַ ביסל, וויפֿל, וויפֿל מי רגלים גיט שוין אַ מענטש אַרויס, איז עד שיטיל לתוכן מים ויקרא, קען ער עס יאָ מבֿטל זײַן מיט וואַסער. תּנו רבנן, כּמה יטיל לתוכן מים, וויפֿל וואַסער דאַרף איך אַרײַנגיסן אין אַ מי רגלים, אַז איך זאָל מעגן דאָ לייענען קרישמע כּל שהוא? תּנא קמא לערנט, אַז אַפֿילו נאָר אַ ביסל, פֿאַר די רבנן, כ'האב שוין אביסל מבטל געווען און געגאנגען ווייטער ר' זכאי אומר רביעית. ר' זכאי זאגט איך דארף גיסן א רביעית, אמר ר' נחמן מחלוקת לבסוף. דאס וואס מען קריגט זיך דא איז לבסוף, פשט איז כ'האב שוין דא א קאפ פון מי רגלים, און איך וויל יעצט קומען גיסן וואסער עס מבטל זיין, אבל בתחילה, א מענטש קומט אריין אריינמשתין זיין אין א פעיל פון וואסער, אויב ס'איז דא א טראפקעלע וואסער זאג איך אז יעדע רגע פון השתנה וואס קומט דארט ווערט בטל פון די וואסער, און יעדער איינער איז מסכים. אז בכל שהוא העלפט ר' יוסף אמר מחלוקת לכתחילה, פונקט פארקערט, ווען זאג איך אז ס'איז דא א מאן דאמר וואס זאגט אז בכל שהוא העלפט, דאס איז נאר לכתחילה ווען איך קום משתין זיין, אבל לבסוף אויב כ'האב שוין דא וואסער איז דברי הכל רביעית דארף איך האבן א רביעית סתם א א כל שהוא וועט נישט העלפן, אמר ר' יוסף לשמעיה, אייתי רביעיתא דמיא, כר' זכאי, ר' יוסף האט געוואלט משתין זיין. עס איז געווען א לכתחילה זאגט רשי, ער האט נאך געהאלטן פאר די השתנה, ער האט יעצט געוואלט משתין זיין אין א אין א פעיל, האט ער געזאגט צו זיין גבאי ברענג א רביעית וואסער ווייל כל שהוא איז נישט גענוג, און ער האט מחמיר געווען ווי ר' זכאי אז אפילו לכתחילה דארף איך האבן א רביעית ווען איך בין משתין. תנו רבנן, רבנן געלערנט א הלכה שוין דערמאנט אפאר מאל. גרף של רעי ועביט של מי רגלים דאס זענען פעילס וואס איז מיוחד אז איך זאל דערין ארויסגיין צואה אדער מי רגלים, דער רש י רעדט מען פון חרס, ס'איז אסור לקרות קרישמע כנגדן ואף על פי שאין בהם כלום אפילו ס'איז ליידיג, ווייל די טבע פון חרס, וואס? אונזערע טוילעטס האט לכאורה אזא הלכה, לכאורה, מסתמא רעדן די פוסקים פונעם מי רגלים עצמן. ווען איך האב מי רגלים אליין אבער איך האב נישט די פעיל, די פעיל מאכט מיך נאר די פראבלעמען, איך קען מיך גרינגער אן עצה געבן מיט די מי רגלים ווי די פעיל פון די מי רגלים, מי רגלים עצמן עד שיטיל לתוכן מים, ביז איך לייג אריין אביסל וואסער וכמה יטיל לתוכן מים כל שהוא רבי זכאי אומר רביעית, אזוי די פריערדיגע מחלוקת, גיימער יעצט ווייטער, איך טאר נישט דאווענען ווען איך האב מי רגלים בין לפני המיטה, סיי אויב די מי רגלים איז פאר די מיטה, יא, לאמיר נוצן די נעגל וואסער שיסל, א מענטש האט גענוצט די נעגל וואסער שיסל משתין צו זיין, נישט געהאט קיין בית הכסא אין זיין בעדרום, און און די נעגל וואסער שיסל איז פאר די בעט, טאר איך נישט בין לאחר המיטה אין אנדערע ווערטער אפילו ס'דא א הפסק מיטה צווישן מיך און די מי רגלים, לערנט תנא קמא איך טאר נאך אלץ נישט משתין זיין רבן שמעון גמליאל אומר. שמעון גמליאל זאגט אז לאחר המיטה קורא ווייל די בעט איז מפסיק לפני המיטה אינו קורא, די גמרא גייט שוין באלד קלארער אויסשמועסן וואס רבי שמעון בן גמליאל לערנט אבל מרחיק הוא ארבע אמות וקורא, באלד אין די גמרא קלארער על כל פנים ס'דא עפעס א דין ד' אמות, אז אויב בין איך ווייט פון די מי רגלים ד' אמות מעג איך ליינען קרישמע און אונז קען מען לערנען אז ער דארף אוודאי זיין מחזיר פניו צום. ווייל כמלוא עיניו ווערט דאך א פראבלעם, לכאורה, איך בין נישט זיכער באט לכאורה, און אוודאי האב איך נישט דא קיין געראכן, נאר ס'דא א דין פון ד' אמות אז אפילו ווען כ'האב עוואוידעד אלע אנדערע פראבלעמען, איז מחניך קדוש זאגט מיר אז ס'טאר נישט זיין אין אין מיינע ד' אמות קיין קיין מי רגלים וקורא, און אזוי קען איך לייען קרישמע רבי שמעון בן אלעזר אומר, אפילו בית מאה אמה יא אפילו א מענטש מיט א ריזיגע הויז פון צוויי הונדערט פיס איז לא יקרא קען נישט לייען קרישמע ווייל כ'קוק עס אן אלעס ווי איינס, עד שיוציאם, ביז איך טראג עס ארויס אין א צווייטע צימער, אדער ער געבט נאך א עצה, שלא מאך א גזירה שאין רוב הציבור יכולין לעמוד, געבט ער א עצה, או שיניחם תחת המיטה, איך לייג עס אונטערן בעט, איך לייג עס אונטערן בעט, זאגט רש י, כ'קוק עס אן ווי טמונין בארץ, קוק עס אן ווי באגראבן אונטער די ערד, איז שוין אויך אזוי בגדר אזוי ווי עס איז אין א צווייטע רשות. איבעיא להו האבן די בני הישיבה איבעיא געפרעגט די מיטלסטע שיטה וואס אונז האמיר דא געהאט, וואס אונז רופן א שיטת ר' שמעון גמליאל, אזוי איז גורס די ב"ח, דער עולם קען אריינקוקן, דער ר' שמעון גמליאל, וויאזוי רעדט ער היכי קאמר אחר המיטה, אויב אויב איז די מי רגלים די אנדערע זייט בעט קורא מיד, און לפני המיטה מרחיק ארבע אמות וקורא, און די דין ד' אמות וואס מ'פארלאנגט. איז ווען איך און די מי רגליים זענען ביידע פארן בעט, או דלמא הכי קאמר לאחר המטה, אפילו נאכדעם וואס כ'האב די העפטיגע מטה, מרחיק ד' אמות, דארף איך האבן א הרחק ד' אמות וקורא לפני המטה. וקורא קען ליינען קריאת שמע אבער לפני המטה אינו קורא כלל, אויב האב איך, אויב בין איך, אויב בין איך פאר די בעט, איז אפילו גייט נישט העלפן קיין הרחקת ד' אמות און איך טאר קיינמאל נישט ליינען קריאת שמע תא שמע, לייבי דא דארף מען צולייגן קאפ, דתניא האמיר שוין געלערנט אין א ברייתא,

איז דארטן איז די דין מרחיק ארבע אמות רבן שמעון גמליאל אומר אפילו בית בית מאה אמה לא יקרא עד שיוציאם או שיניחם תחת המטה פשט איז אזוי די ברייתא מאכט מיך מורא'דיג קלאר אז דער וואס דער מאן דאמר וואס האט געמאכט א חילוק צווישן אחר המטה און לפני המטה איז לפני המטה דארט לערנט ער די דין ד' אמות און אחר המטה איז גענוג די מחיצה איך דארף נישט קיין ד' אמות מיין פראבלעם איז אבער אז ער טוישט אויף די שיטה אונז האמער פריער דאס גערופן שיטת ר' שמעון בן גמליאל און ער רופט עס יעצט שמעון ר' שמעון בן אלעזר זאגט די גמרא בעיין איפשיטא לן אונזער שאלה איז צו די צו איך דארף האבן במקום כ'האב די העפטיגע מחיצה פון א בעט צו איך דארף האבן ד' אמות ד' אמות אדער נישט דאס האסטו מיר געענטפערט אז איך דארף נישט אבער לגבי אבער מתנייתא קשיין אהדדי די שיטות שטימען נישט וועגן האסט אויסגעדרייט די שיטות נעמט די גמרא איפוך בתרייתא

וואס זאגט אז די גאנצע בית האט א דין ווי ד' אמות און ס'העלפט נישט קיין מרחיק זיין ד' אמות אלא זיך איינזעצן ווי רב שמעון אלעזר זאגט אז דאס איז ערגעץ אנדערש דא דא איינע פון די באקאנטסטע רשי'ס אין שס רשי זאגט אז לא ידעתי היכן היא זאג מיר אזוי ווער איז די מאן דאמר וואס זאגט אז בית כד' אמות? רבי שמעון אלעזר, רש י, איך ווייס נישט די מקור, דא דא די זייער אינטערעסאנט רבי עקיבא אייגער רבי עקיבא אייגער צייכנט צו אין גליון השס צענדליגע פלעצער ווי רש י זאגט לא ידעתי אז ער ווייסט נישט, איך האב דא געברענגט רבי חיים קניעווסקי ווי ער האט צוגעשריבן צו זיין גמרא נאך צענדליגע אדער אפשר הונדערטער פלעצער וואס רבי עקיבא אייגער האט אויסגעלאזט און רש י זאגט אויך לא ידעתי, גיימער ווייטער. אמר רב יוסף, דער עולם האט עס, בעאי מיניה מרב הונא, זייער אינטערעסאנטע שאלה, מטה פחות משלושה פשיטא, אונז האבן געהאט א הלכה אז אויב די צואה, אויב די מי רגליים איז אונטערן בעט, הייסט עס ווי באגראבן, וויאזוי גייט יעצט די בעט ארבעטן? איז פחות משלושה, אויב די בעט האט פיסלעך וואס איז ווייניגער ווי דרײַ טפחים, הייסט עס ווי באגראבן, וואס איז דא א דין לבוד, דין לבוד זאגט ס'איז אזוי ווי אונטן? פשיטא לי דכלבוד דמי, שלושה ארבעה חמשה שישה שבעה שמונה תשעה מאי, אויב די פיסלעך זענען העכער פיר פינעף זעקס זיבן אכט ניין, ביז ווי גיי איך זאגן אז די בעט דינט מיר, אזוי לערנט רש י, אנדערע ראשונים לערנען אנדערש, ביז ווי גיי איך לערנען אז די בעט דינט מיך ווי טמונין בארץ, אז די צואה וואס ליגט אונטער דעם, און איך האלט ביי דעם. אמר ליה לא ידענא, האט ער געזאגט אז איך ווייס נישט, איז שמועסט די גמרא אויס עשרה ודאי לא מיבעי, אויב איז שוין די בעט העכער צען טפחים, איז העלפט עס זיכער נישט. אמר אביי, שפיר עבדת דלא איבעיא לך, פארוואס? ווייל כל עשרה איז רשותא אחריתי היא, אויב רעד איך פון צען טפחים איז שוין די בעט אן אנדערע רשות, אוודאי הייסט עס נישט די צואה ווי עס איז טמונה בארץ, אמר רבא האט רבא געזאגט הלכתא, די הלכה איז טאקע אזוי, פחות משלושה כלבוד דמי ס'העלפט מער, עשרה רשותא אחריתי היא ס'העלפט נישט, משלושה עד עשרה היינו דבעא מיניה, און די ראשונים פרעגן שוין, וואס קומט רבא דא מוסיף צו זיין, אלעס וואס ער זאגט האבן מיר אונז שוין געוואוסט ביז ער רעדט. דבעא מיניה רב יוסף מרב הונא ולא פשט ליה רבא זאגט אז ס'געווען א בעיא מ'האט נאכנישט געפסקנט אמר רב אמר רב הלכה כרבי שמעון בן אלעזר אזוי ווי אונז האמיר אויבן געזעהן וכן אמר באלי אמר רב יעקב ברה דבת שמואל הלכה כרבי שמעון בן אלעזר פסקנט כרבי שמעון בן אלעזר אז וואס? לאמיר עס געבן א נעם צאם אז אחר המיטה איז גענוג די הפסק פון א בעט לפני המיטה איז מרחיק ד' אמות יעצט קומט זייער א שיינע גמרא אונז גייען זיך נאכנישט אפשטעלן זיך גיימיר נאך לערנען צוויי מינוט פשוט ווייל ס'איז א שיינע גמרא פארציילט די גמרא א מעשה האסט עס? צווייטע פון די ברייטע שורות, א מעשה, איך וויל נישט פארפאסן א מעשה. רב אחאי איעסק ליה לבריה, ער האט חתונה געמאכט זיין זיין זון ביי ר' יצחק בר שמואל בר מרתא, האט געחתמ'ט מיט די טאכטער פון ר' יצחק בר שמואל בר מרתא. עייליה לחופה, מען האט אים אריינגעפירט צו די חופה, לא הוה מסתייעא מילתא, עס איז נישט געגאנגען. רש י זאגט שלא היה יכול לבעול, עס איז געקומען די נאכט פון די חתונה, ער האט געדארפט מקיים זיין די מצוה פון בעילת מצוה, און עס איז נישט געגאנגען. אזל בתּריה, דער טאַטע איז שנעל אַרײַנגעלאָפֿן, און אזל בתּריה איז אַרײַנגעלאָפֿן אין צימער לעיוני צו זען וואָס דאָרט גייט צו. ער האָט פֿאַרשטאַנען דאָס איז נישט קיין פּשוטע זאַך, זײַן זון איז אַ צדיק, לא יאונה לצדיק כּל אָוון, מע גייט אָפּהיטן זײַן זון אַז זאָל נישט נכשל ווערן אין עבירה. חזא האָט ער געזען, ספֿר תּורה דמנחא, רחמנא לצלן, אַז אַ ספֿר תּורה ליגט אין דער צימער, און יעצט האָט ער שוין פֿאַרשטאַנען פֿאַר וואָס זײַן זון האָט נישט געקענט בועל זײַן. אמר להו, האט ער זיך האט ער זיך אנגערופן, איכו השתא לא אתאי, ווען איך וואלט נישט דא געקומען סכנתון לברי, וואלט איך אריינגעלייגט מיין זון אין א סכנה, ווייל חס ושלום, נכשל ווערן אין אזא עבירה איז, רש י זאגט כמעט סכנתם את בני למות בעונש העוון. פארוואס? דתניא, אונז האבן געלערנט א ברייתא, בית שיש בו ספר תורה ותפילין, א הויז וואס האט א ספר תורה ותפילין אסור לשמש בו את המיטה, טאר מען נישט דארט וואוינען מיט א פרוי, עד שיוציאם, ביז מען גייט ארויס טראגן די ספר, או שיניחם כלי בתוך כלי, דאס איז די הלכה וואס מיר האבן שוין דערמאנט אין די פארגאנגענע שיעורים, אז מען קען אריינלייגן א תפילין כלי בתוך כלי, אמר אביי, זאגט אביי, לא שנו אלא בכלי שאינו כליין. א מענטש קויפט אין מפואר א שיינע תפילין בייטל פאר צוויי הונדערט און פֿופֿציק דאלער, און אין דעם איז דא נאכדעם א פלעסטיק, הייסט עס נאך נישט כלי בתוך כלי? פארוואס? נו וואס דען? איך דארף נוצן א נייע כלי, א כלי וואס איז נישט מיוחד לכך, אבל בכלי שהוא כליין, די בייטל, די פלעסטיק, די תפילין, אלעס צוזאמען איז אפילו עשרה מאני, לאמיר זאגן אז מפואר גייט ארויסקומען מיט נאך עפעס עס גייט קאסטן נאכאמאל צוויי הונדערט דאלער וואס מען גייט אויף דעם ארויפלייגן די פלעסטיק גייט עס נאך אלץ נישט העלפן ס'איז כחד מנא אלעס וועט זיין ווי איינס ווי איינס ארבעט עס אבער נאר ווי איינס אמר רבא האט רבא געזאגט א חידוש אז גלימא דאס איז א בגד אקמטרא וואס איך ווארף ארויף אויף א ספרים שאנק איז ווי כלי בתוך כלי דמי האט א דין ווי כלי איך קען שוין נאר שמועסן וואס די חידוש פון רבא עס קען זיין אז ס'דעקט נישט צו אינגאנצן נאר פון אויבן אבער די צווייטע אבער פון אונטן נישט. פונעם סזוהר פסק דין פון כלי בתוך כלי און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא בחדא מחמא.